א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויחי, יעצט הייבט זיך אן דער עיקר גלות מצרים, כ'האב געוואלט זאגן דער עולם מיינט אז אין אמעריקע איז מען שוין אזוי זיכער, ס'איז נאך דא אזויפיל צרות, מ'האט איינגערעדט דא דעם פרעזידענט עלעקט אולד מעקדאנעלד אז מ'זאל אריבעררוקן די עמבעסי אויף ירושלים, די גאנצע וועלט שרייט מ'זאל עס נישט טוהן, און דא וויל מען עס יא טוהן, אלץ אויף אידיש בלוט, ליידער האט מען שוין היינט. געהארגעט פֿיר סאלדאטן און פארוואונדעט פֿופֿצן ער איז אריינגעפארן אין א פלאץ וואס זיי זענען געשטאנען. א שטיק צייט צוריק. האט א סאלדאט געשאסן א אן אראבער וואס איז שוין געווען אויף די פלאר נוטרעלייזד האט מען אים אריינגעזעצט אין תפיסה. און מען האט געווארט אויפן משפט און יעצט איז געווען דער משפט. און מען האט אים געפונען גילטי. די סאלדאטן האבן מורא צו שיסן אזא צרה, מען דארף באמת באמת תשובה טון און בעטן דעם אייבערשטן זאל אונז שוין ארויסנעמען פון דעם חבלי משיח, אונז האמיר שוין געמיינט אויך מיט אריינברענגען א רעכטן אולד מעקדאנעלד, דאס וועט שוין זיין גוט, דערווייל איז ער שוין געווארן אינגאנצן צו רעכט, ס'טויג שוין נישט, אונז זעמיר אלע אין גרויסע צרות. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, עטס ווייסטס אין אומאן די דראג פושערס די אלע וואס גייט זיך דארט פאר די עיקר זענען די נ נ נחמן חברה אין מירון האבן זיי אויך אנגעהויבן צו פושען דראגס סאיז דא איינער האלפערן וואס ער איז דער יושב ראש פונעם דארף ער האט זיך פראבירט זיי צו באקעמפן אבער זיי זיי זענען שטערקער פון אים ער איז איינער און זיי זענען טויזענטער. למעשה איז דרייען זיך יעצט אין יוראפ, כ'באקום טעלעפאן קאלס פון לונדון און פון אנטווערפן, עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט פאר ראש השנה אז זיי גייען ארום נאך געלט, עס איז דראגס, עס איז גארנישט מער ווי דאס, און מען זאל זיי נישט אריינלאזן אין קיין שום שול אין קיין שום בית הכנסת, און אוודאי נישט אין די הייזער חס ושלום חס מלהזכיר, און מענטשן האבן געפאלגט, זענען זיי געשלאפן אין מקוואות. דארף מען זיי דארט אויך נישט אריינלאזן, כ'וויל געבן אן ערלי ווארנינג רבותי, דו נעמסט אריין אזא נ נ נחמן חברה'מאן, אפילו אן אנדערן, אבער זיי זענען מורא'דיג מסוכן, זיי זענען העווי אן דראגס, זיי זענען די פושערס, און אז זייער רבי לעזער בערלאנד האט געמעגט טוהן א כל דבר אסור, פארוואס זאלן זיי נישט טארן טוהן? כ'בעט זייער שטארק דעם עולם מען זאל זיי נישט געבן קיין שום דריסת הרגל אין קיין שול און קיין בית הכנסת, אוודאי נישט אין ענקערע הייזער, אפילו עטס האטס נישט קיין קינדער דארט, זיי קענען רעיפן אלטע פרויען אויך. אויף אמעריקע איז שווער זאלן אנקומען ווייל מען דארף האבן וויזעס און מען וועט זיי נישט געבן, אבער אין לאנדאן דארף מען נישט קיין וויזע פון ארץ ישראל און אין אנטווערפן פארט מען אריבער מיט די שיף מען דארף אויך נישט קיין וויזע, רבותי וואטש וואט יו אר דואינג. בין געווען אין ארץ ישראל מיט יארן צוריק ווען כ'האב דארט געלערנט איז געווען אן אלטער איד ער האט געהאט א סטאר וואס ער האט פארקויפט דישעס ער האט אלץ מורא געהאט פאר א מלחמה מלחמה פרעג איך אים ביסט א איד פון נײַנציק יאר וואס האסטו מורא פאר א מלחמה מען וועט דיך דאך שוין נישט איינרוקן אין מיליטער זאגט ער דו מיינסט אז נישט גענערעלער זוכט מען אויך רבותי זיי קענען יוזן אן אלטע פרוי אויכעט פליז וואטש וואט יור דואינג. שוין, אזוי ווי ס'איז געווען יעצט די חגאות, איז פאופ פרענסיס, דאס איז דער יעצטיגער פויפ, האט פראקלעימד זיראו טאלערענס טו טשיילד מאלעסטערס. קודם די גלחים האבן דאך געווען די ארגסטע חזירים, כמעט ווי די רבנים. בקיצור יעצט זענען זיי שוין מודה, און יעצט זענען זיי זאגן זיי שוין זיראו טאלערענס, די פריעריגע פויפס האבן נישט געוואלט דאס נאך זאגן, באט יעצט איז שוין ס'געענדיגט, די געים איז שוין פאריבער פאר די קעטליק.

יעצט די בריוו רעדט זיך פון טשיילד סעקשועל אביוז אין די טשורטש, יעצט די קריטיקס טוען נאך אלץ קריטיסייזן דעם פויפ פאר די לעק אוו עקשאן אגעינסט טשיילד אביוזערס וויטין די טשורטש, אזוי ווי להבדיל אין בעלז, ער נעמט זיך שוין אן פאר די קינדער וואס מען האט אביוזד אבער ער לאזט נאך דארטן א פיר חברה זיצן דארט.

איר הערט וואס דא גייט פאר? ביי אונז איז די זעלבע, די זעלבע חזירייקע. ער זאגט נאך מער, הערט אויס, אז אין יער טווענטי סיקסטין, דאס לעצט געוועזענע יאר, איז געוען הונדערט און פופציג מיליאן טשיילד לעיבארערס, מעני אוו הום ליוו אין קאנדישאנס אוו סלעיווערי, עקארדינג טו מאוסט ריסענט ריפארטס פרעזענטעד ביי די יוניסעף. עטס ווייסט וואס דאס איז די יוניקעף? ס'איז די יונייטעד נעישאנס וואס זיי קוקן זיך אום וועגן קינדער. יעצט אריינגעקומען נאך א וויכטיגע זאך, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט אז ס'איז דא איינער וואס ער איז פון די גרויסע חסידישע הויפן איז ער א גאנצער מאכער, איך וויל נישט ארויסגעבן דעם נאמען אבער איצט ווייסט מען דעם נאמען, בקיצור איז ער האט צוויי און א האלב יאר האט ער סעקשועל מאלעסטעד זיין טאכטער, מ'האט אים געגעבן יעצט צוועלף יאר תפיסה און מ'האט אים אויך געקנסעט א מיליאן און א האלב שקלים. יעצט זי טענה'ט אז זי מוז האבן דאס געלט זיך צו היילן, זי האט פאוסט טראמעטיק דיפרעשאנס און זי האט אנדערע זאכן, גאנצעטע נעכט קען זי נישט שלאפן, זי דערמאנט זיך איר טאטע געקומען ביינאכט אריין צו איר אין בעט אריין און זי קען נישט קומען צו זיך, זי דעמאלטס איז זי געווען צווישן פערצן און זעכצן יאר, יעצט איז זי פיר און דרייסיג יאר, עניוועי ס'גייט אן אנצוגיין מיט גרויס געלט אויכעט. רבותי, האלטס דעם פיפיק ביי דיר, נישט ביי יענעם, און אוודאי נישט ביי דיינע קינדער, ס'איז דא דא דער לאנדא, דער לאנדא האט געהאלטן דעם פיפיק ביי די אייגענע טעכטער, יעצט איז ער צובראכן און לויפט צו זלמן לייבן איך זאל אים נישט ארויפלייגן אויפן האטליין, זאגט זלמן לייב כ'האב געמאכט א טעות איך בין ארויס קעגן אים, היינט לאכט ער פון אונז איך האב נישט קיין וועג אים אפצושטעלן, איז למעשה פארשטייסט דא האסטו א ער גייט זוכן קרקע אין צפת. זוך נישט קיין קרקע אין צפת ליג דא אויבן אן מיט די סאטמארע חיות און צווישן חלקת רבנים זאל מען דיך לייגן ווייל דו האסט אן אייגענעם בית דין נישט לויפט קאמפלעינען צו זאליקן. יעצט כ'האב געזעהן אז אין לעיקוואוד רייסט מען זיך ארום ווייל מען מאכט דארטן א גרויסן שאפינג סענטער און מענטשן שרייען זענען נישט צופרידן זענען נישט וועגן דעם האבן זיי געמופט לעיקוואוד, און ס'איז די זעלבע שטותים אזוי ווי ס'גייט פאר אין וויליאמסבורג. מיט יארן צוריק האט יעדער אנגעהויבן מ'זאל נישט פארדינגען פאר א גוי, מ'זאל נישט אהער און מ'זאל נישט אהין, שפעטער די לענדלערס האבן געזעהן אז זיי האבן גענוג אידישע קאסטומערס האבן זיי אנגעהויבן צו נעמען אין אלף השישי דעם רענט און קיינער האט נישט געקערט. דער אמת איז. ס'דא איז דער הייליגער חתם סופר זאגט אין זיין דרשה מ'האט אריין געשאסן דארטן אויף פרשבורג זאגט דער חתם סופר אז דאס קומט וועגן דעם וואס די לענדלערס נעמען הויעכע רענטס און מענטשן קענען נישט לעבן ס'איז שוין געווען דעמאלטס אין פרשבורג יעצט שטעלט זיך א שאלה אויב דו ווייסט פארוואס דאס קומט נו פארוואס האסט עס נישט אפגעשטעלט די תירוץ איז מ'האט נישט געקענט די רשעי הדור זענען אייביג געווען שטערקער פון די רבנים, די רבנים האבן נאר געריעטשט א סמאל קלייענטעל פון פרומע מענטשן, די רעסט אוו דעם ווער נעווער אינטערעסטעד, אלעס איז געווען געלט געלט געלט, כ'דענק ס'איז געווען דא דער לאנדא דער דיין פון טאהש, זיין טאטע איז געווען א ביזנעס מאן ער האט אפגעראבעוועט די גאנצע שטאט מיט געלט, איז דער סאטמאר רבי זכרונו לברכה אזוי ווי ער איז דאך געווען א רב, איז האט ער צוזאמגערופן די אלע קרעדיטערס און ער האט געוואלט מאכן סעטעלמענטס. עפעס איז געווען, אלעס איז געווען ערלעדיגט, ער איז געווען א איד וואלף גענאט, ער איז געווען אזוי פון ריכטיג מארמאראש פון סיגעט, זאגט ער פארן רבי'ן, הער מיך אויס רבי, איך בין געקומען אויף די וועלט צו דאווענען, לערנען, דינען דעם אייבערשטן, און דאס טו איך נישט, מאך איך כאטש געלט, יעצט גייסטו מיר דאס אויך צונעמען, נו וואס האב איך פון די וועלט, זאגט ער, רבי, מיר וועט ער באצאלן יעדע פרוטה ווען נישט גיי איך אים סוען, ער האט געגנבעט דאס געלט אויף הייזער און ער האט עס קיינמאל נישט געקויפט, קיצור האט דער רבי געגעבן א ווינק. פארן גבאי דארטן אים צאלט שוין אויס דאס גאנצע לערם געראריע ווייל ער מאכט מיר קאליע דאס געשעפט. אזוי האבן די אידן געלעבט אין די צייט פון הייליגן חתם סופר. דער נודע ביהודה האב איך געזען זאגט אויף א פלאץ איך קען נישט זאגן די בעלי בתים אז ער זאל נישט רעדן ביים דאווענען ווען נישט האב איך מורא זיי מיך אנכאפן און ארויסטראגן. אההההההה איר הערט דער נודע ביהודה וואס ער שאקלט נאך היינט מיט די וועלט. ווען מען זאגט דאס ווארט נודע ביהודה ציטערט מען. ער האט מורא געהאט די בעלי בתים זאלן אים ארויסטראגן. זיי האבן אלץ געפירט. די נבילה טרייפעס מיינט הרב הצדיק ר' שלום יודא גראס ס'האט זיך אנגעהויבן אין מיל מארט, דאס קומט דורי דורות, ער ברענגט אז דאס איז נאך געקומען אין די צייטן פון מגלה עמוקות, א נעכטיגן טאג, ס'איז געקומען פונעם ערשטן טאג ווען די אידן זענען געווארן א פאלק, זיי האבן געקוקט מיט איין זייט אויף מייקל ווי מען קען מאכן א דאלער. עניוועי, ביי יהושע'ן שטייט אז אלע אידן האבן געדינט דעם אייבערשטן, אזוי שטייט ביי יהושע אבער נאכדעם, נא נא נא נא נא, די רשעי הדור זענען דא צו מאכן געלט, עניוועי, איז אזוי האט מען געדרייט מיט אונז, מען טאר נישט נעמען די מערסטע, די די העכסטע רענט נאר אין א גאס, למשל איינער געהאט א דין תורה א לענדלארד און טענענט אויף הופער סטריט, האט מען געזאגט מ'עט גיין צום טשאקאווער רב צו דין תורה, און מ'איז האט די טשאקא רב געפסקנט אז ער מעג נעמען פונקט וויפיל דער העכסטע רענט אין די גאס, און געס וואט, די טשאקאווער רב איז געווען דער גרעסטער לענד קאלעקטער, דאס איז עס. די רבנים מיטן געלט מיט די גבירים די זענען אלץ געווען איין פאר איז א פנים מען האט דא געדרייט מיט אונז וויזוי מען האט געוואלט די סוף איז געווען אז דער אייבישטער האט געהאלפן איך האב געעפנט א האטליין נאך פארדעם פלעג איך אויכעט זאגן פארן עולם קויפטס ענק אין דער פרעמד משוגע וואס האסטו פון ווילימסבורג מען קען בעסער מגדל זיין קינדער אין קליינע שטעט איך האב געמאכט אז די או יו האט געמאכט אזא קהילה זיי קומען זיך צוזאם מען טראגט מענטשן מען ברענגט היינט מאכט מען עס שוין נישט ווייל דער עולם גייט אליינס. דער עולם ווייסט ס'איז אויפן אינטערנעט וועלכע שטעט צו זוכן מענטשן, איך וויל יעצט גיין וויזיטן א שטאט, כ'ווייס נישט צו זיי ווילן מ'זאל זאגן, זיבעציג טויזנט האט געקאסט דעמאלטס א הויז, היינט קאסט שוין נײַנציק, היינט קאסט שוין הונדערט. דאס איז א סאבורב אין איינע פון די שטעט פון דעטרויט, ס'איז נישט וויכטיג, די אלע זאכן איז נישט וויכטיג. יעצט זאגט מיר א אינגערמאן האט זיך געקויפט פאר צוויי דריי יאר צוריק, ער האט מיך געפרעגט צו ער זאל קויפן צו נישט אין ניו דזשערסי, זאג איך אים הער אויס, ס'איז געווען שטעט אין ניו דזשערסי דו האסט נישט געקענט גיין מיט א מאשין גאן בייטאג, היינט איז עס געווארן די שענסטע, ס'איז דא העריסאן ניו דזשערסי האסט נישט געקענט דורך וואקן בייטאג מיט א מאשין גאן, היינט קענסט נישט באצאלן א הויז, קומען אינוועסטערס און נעמען ביליגע דזשאנק. און מען ארבעט עס איבער, און איך זאג דעם עולם, פלינט מישיגען, דעטרויט מישיגען, קוקטס ענק אום אויף די פלעצער. באט עניוועי, איז געווארן א נייע זאך, אז איך האב געהאלטן אין איין שרייען, זוכטס ענק פלעצער, זוכטס נישט נאך וויליאמסבורג נאך, ס'איז שוין די דריטע אדער פערטע דזשענערעישאן דא, איטס נאט גאנע ווארק אוט. עניוועי, דער עולם האט געפאלגט צוביסלעך, מען מופט אוועק, מען האט געמופט אויף טעקסעס, אויף יוסטן, און אויף אוסטן, מען מופט צוביסלעך. יעצט. יעצט אין לעיקוואוד וויל מען בויען א גרויסן שאפינג סענטער, איך געדענק ווען מען האט געוואלט בויען אין מאנסי דעם גרויסן שאפינג סענטער דער קליין איז געגאנגען דער בהמה, ס'איז דא איין גרויסע אנגעפליקטע בהמה וואס איז גראב ווי א חזר און מישט זיך אריין אין יעדן טינופת, ער הייסט חיים פלאר, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר אויכעט, פארוואס? ווייל ער קען נישט הער לאזן א מנוולישע האטליין, כ'האב אים איינמאל געפרעגט רבי חיים איר האט אויסגעהערט דעם האטליין? זאגט ער ניין, איך האב זיצן אויסצוהערן צוויי שעה זיין מנוולות. שטותים! מישט ער זיך אריין, האט ער דעמאלס געשריגן, אונז וויל מיר עס נישט, אונז וויל מיר נישט עס זאל אויסזען ווי די שטאט און דעם בבבבבבב. און געס וואט? קליין האט אים געזאגט, איך האב דיך אין דר'ערד, איך טו וואס איך האלט אז עס איז וויכטיג פארן עולם, און יעדער איז צופרידן. אמאל האט מען געמוזט האבן צו קויפן א טוילעט פעיפער האט מען געמוזט האבן א קאר צו גיין אין שאפינג סענטער, היינט בין איך דא, עס איז ס'איז דא אזויפיל קליינע שיינע גרויסע סטארס און אזויפיל גרויסע שאפינג סענטערס אז ס'איז ממש א פלעזשער. אזא זאך דארף מען פרעגן די פרויען, די וואס זיי גייען שאפינג, נישט חיים פלאהר, אים לייגט מען אלעס אראפ אויפן טיש, ער דארף זיך נישט פלאגן צו גיין שאפינג, איך געדענק דא ווען ס'איז געווען דא די שטיינער סטודיאו, די סאקמערע קאקמערע שקצים פון משמרת הפיפיק האבן געהאלטן זיי גייען דא מאכן מיליאנען, און שטיינער האט זיי געזאגט ליסן, איך האב גענוג געלט מיך צו שלאגן, כ'האב טעקס מאני, און איך גיי ענק ווייזן אז עטס ניש' זיין באלעבאס אויף מיר, זיי האבן געוואלט ארויסשלעפן פון אים צוויי מיליאן דאלער, און זיי האבן נישט ארויסגעשלעפט גארנישט, זיי האבן געטענה'ט ס'גייט זיין זונות, מ'גייט קומען מיט די קעדילעקס, און ס'גייט זיך טוהן און אהער מיט אהין, האט ער געזאגט איך ווייס נישט וואס עטס ווילט, ס'איז א צוגעמאכטע פלאץ, קיינער קען אפילו נישט אריינקומען, למשל אז א סאטמאר אינגערמאן זאל וועלן גיין דא מיט איינע פון מיינע מאווי סטארס, און ער זאל וועלן מיט איר זינדיגן, ער קומט נישט אמאל אריין, ער קען און גייט נישט אריינקומען, דאס איז, אזוי האט מען אונז אלץ געפירט, יעצט. אין ווילימסבורג האב איך געשריגן, רבותי פארקויפטס די הייזער און מופטס אוועק, דאנקטס דעם אייבערשטן אז מען האט אייך נישט ארויסגעווארפן אזוי ווי מען האט ארויסגעווארפן די אידן אין בראנזוויל פאר פֿערציק יאר צוריק, און מענטשן האבן אנגעהויבן צו פאלגן, מענטשן זאגן מיר זיי האבן געקויפט, איינער זאגט מיר ער האט געקויפט יעצט אין ניו דזשערסי, דארט ווי די סאטמארע האבן האט ער געקויפט א דריי שטאקיג הויז האט ער געקויפט פאר הונדערט און צוואנציג טויזענט דאלער, סאטמאר קאקמאר האט שוין געמאכט א שיעור און ס'איז שוין א קאק אין די מיילער אבער מען האט געקענט קויפן איך האב יעדעם געזאגט קויף זאגט מיר איינער יא אבער עס איז דאך פיל מיט שווארצע זאג איך אים אין ניו יארק וואוינען דרײַסיק פראצענט שווארצע זאג איך אים ליטעל דו יו נאו אז דו וואוינסט אין די געגענט וואו עס איז די מאוסט היילי פאפיולעיטעד געגענט מיט שווארצע דא וואוינען די אלע דרײַסיק פראצענט וואוינען אין אונזער געגענט סאו ביסט שוין צוגעוואוינט ביסט צוגעוואוינט צו דעם עניוועי קומען זיי יעצט אן אין לעיקוואד. און זיי הייבן אן צו מאכן א גאנצע מהומה אז מען זאל נישט מאכן דארטן א שאפינג סענטער, איז איין פרוי רעדט צום ראש ישיבה א שפראך וואס ער פארשטייט עס נישט, זי רעדט פון דער אייבערשטער וועט דיר נישט מוחל זיין און וועסט נישט האבן קיין וועסט נישט קענען תשובה טון, לעדי, די זאך האט מען שוין ביי אונז פארגעסן, ביי אונז נוצט מען די שפראך נאר ראש השנה יום כיפור ווען דער רב האט נישט וואס צו פארקויפן, וואס איז מיט דעם? ביזנעס איז ביזנעס. אייפאונס. מען האט אונז קיינמאל נישט אויסגעלערנט מיט יראת שמים, מען האט אונז אויסגעלערנט אז פארוואס טאר מען נישט האבן אן אייפאון ווייל רבנים האבן אונטערגעשריבן. מען האט אונז אויסגעלערנט ראנג אלעס. באט עניוועי, לאמיר אונז גיין יעצט צו שטאט. דיין גרעסטע גליק דארף זיין האסט ארויסגעמופט אויף לעיקוואד, האסט געקענט קויפן א הויז דעמאלטס פאר פופצן צוואנציג טויזענט דאלער, ס'איז געווען די גרעסטע. סלאם וואס ניו דזשורזי האט געהאט, וועגן דעם האט עס רבי אהרן באקומען פאר ביליג, און אזוי איז איבעראל וואו ס'איז א סלאם דארט געט מען פארן רב פאר ביליג, נאכדעם ווערט עס א זאך. קלויזענבורגער רב זכרונו לברכה האט באקומען פון בן גוריון די שענסטע פלאץ אין נתניה, קיינער האט נישט געוואלט דארט גיין וואוינען ווייל ס'איז געווען ארויס פון ירושלים, ס'איז געווען ארויס פון די גרויסע שטעט, היינט קאסט דארטן פֿיר מיליאן דאלער א דריי בעדרום אפארטמענט אויפן ים, דו ווייסט וואס ס'איז געווארן דארט? די זעלבע לעיקוואד, דארפסט דאנקען דעם אייבערשטן ס'איז געווארן עפעס. און האסט געוואוינט פאר ביליג, יעצט קענסטו חתונה מאכן דיינע קינדער, קענסט עס פארקויפן און דו האסט אפאר הונדערט טויזנט דאלער פאר ריטייערמענט. יו פיפל לוק עווריטינג אין די ראנג וועי. סאו וואט דיין זוהן איז צוגעוואוינט דיך צו קומען וויזיטן אויף לעיקוואד אדער גיין דיך וויזיטן ערגעץ אנדערש? אמעריקע איז מעיד פאר פראגרעס ענד יו גאו אלאנג וויט איט, עסטו זיין אקעי און אז נישט עסטו ארויספאלן פון סיסטעם. אויסער דעם האב כ'ענק שוין געזאגט, כ'האב געהאט אינפארמעישן אז איינער פון די ראשי ישיבות אוינט דארטן א גרויסן האטעל. די ראשי ישיבה איז אויך נישט קיין ביי. ער זעט אז דער עולם געט אים געלט און ער ציט ארויס פונעם עולם און קויפט זיך ריעל עסטעיט ער זאל האבן א פיוטשער ער זאל קענען שטארבן און ער זאל נישט מוזן אנקומען צו קיינעם. איז געשטארבן א איד דער מוהרא"ש איז געשטארבן יעצט אין ארץ ישראל האט מען זיך ארום געקוקט אויף די ירושה ווייל ער האט געזאגט ער וויל נישט געבן פאר זיין זון ירושה מיט א מעשה א בוידעם ער האט זיך ארום געריסן

קויפט אין אלע זייטן, דאס טוט א נארמאלער מענטש, נאכדעם ווען דער אייבערשטער העלפט ס'גייט ארויף, די נעקסטע דזשענערעישאן שיקט מען וואוינען אויף ערגעץ אנדערש, אויף ירושלים, אויף כ'ווייס ווי, קריית צאנז ירושלים, איי זייטס נישט קיין בהמות, שלאגטס ענק נישט מיטן סיסטעם, ביקאוז יור נאט סטראנג ענאף טו דו דעט, ריעל עסטעיט איז אן אינוועסטמענט ווארלד ווייד, און צווייטנס, ליסען, דאנק דעם אייבערשטן אז מ'האט דיך נישט ארויסגעווארפן אן גארנישט, ס'געווען אידן וואס זענען אוועק פון די בראנקס, איר ווייסט אין די בראנקס איז געווען די גרענד קאנקערס, ס'איז נישט געווען א הויז וואס האט נישט געאונט א איד. היינט איז נישט דא קיין איד אין די בראנקס וואס דארפסט האבן פאר יציאת נשמה. איין מענטש זאל שטיין ביים בעט ווען יענער שטארבט איז נישט דא. איין איד וואוינט נישט היינט אין די בראנקס אין די קאנקערס. מען האט אונז ארויסגעווארפן אן גארנישט. אזוי האט מען אונז ארויסגעווארפן פון בראנזוויל און פון אסאך פלעצער. רבותי, טעיק די מאני ענד סטארט א ניו לייף. דאונגרעיט יור האוס.

ער האט געשטופט פאר זיין שוואגער פאר טייטלבוים האט אים אריין געשטופט אין תחת און געזאגט רוק דיך אביסל ווייל איך האב נישט פונקטליך דעם לאך און נאכדעם איז ער גאר א מורה הוראה און ס'קומט צו יעדע דרשה וויינט ער און חזקל טייטלבוים זיין שוואגער לערנט פאר הלכות נדה פאר יונגעלייט און זאגט אז דער אייבערשטער לאט נישט מ'זאל נישט אנרירן א נדה און אפילו קריבות איז אסור און ער אליינס האט געטאטשט זיין שוועגערין א אידישע נישט קיין גויטע נישט וואס א גויטע איז בעסער נאר זי איז א אידישע זי איז מטמא טומאת נדה מן התורה. סאו מיט די פאר פרומע ווייסן מיר אונז שוין וויאזוי מען דארף הענדלען אונז זאגן מיר שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא זיי זענען אזא מין עבודה זרה אזוי ווי יאשקע פאנדראק יאשקע פאנדראק האט געזאגט אז ס'איז נישט דא קיין באשעפער חלילה ער ער זאגט ס'איז דא שיתוף זיי זאגן אויכעט אז ס'איז דא שיתוף. אז דער אייבישטער פרעגט דעם סקווערע רעבן ימח שמו וזכרו צו ס'זאל היינט זיין א קאלטער טאג צו א ווארעמער, דערווייל דער אייבישטער לעבט און ער האט געלעבט און ער וועט לעבן, דער סקווערע וועט פייגערן, און דער אייבישטער דארף נישט פארן אויף פיטשאן זיך צו היילן ביי די בעדער, און דער סקווערע דארף יא פארן. ס'מורא'דיג אינטערעסאנט, ס'געשטארבן יעצט. ראובן בראך, און אפאר וואכן צוריק, מסתמא נאך נישט דא קיין שלושים, איז געשטארבן אהרן ישעי' פעקעטע דער העלמעצער רב, און היינט איז אויך געשטארבן גערטנער דער מחותן, ווי דער עולם געדענקט ס'איז געווען דא א גט מעושה, די. די טאכטער פונעם העלמעצער רב. נישט נאר זי האט נישט געפאלגט דעם דין תורה, זי האט געהאט א קאנטרעקט. זי האט עס נישט איינגעהאלטן וועגן וויזיטעישאנס, און יעדער האט זיך געלאזט, מען מעג, יעדער קען טון וואס ער וויל, און זי האט חתונה געהאט, און זעט אויס אז זי וואוינט בזנות, האט מען אהיים גערופן ר' אהרן שייע, און זייער יונג, ער איז געווען זייער יונג, און מען האט אים געזאגט קום אהער, וואס האסטו דיר צוגעלאזט? זאגט ער איך ווייס נישט גיי צום מחותן, דער מחותן איז פון די מלאכים ער הייסט גערטנער ער איז א גנן א גערטנער, בקיצור איז מען געגאנגען מען האט ארויף גערופן דעם גערטנער, און איך זאג ענק נאכאמאל רבותי פירטס ענק נישט אויף די דרכים ס'איז זייער שווער צו קריגן א כשר'ן גט אונז ווייס מיר אמאל איז דא א פרוי א מיידל וואס איז א צעדרייטע און זי טוט וואס זי וויל און ס'איז נישט אין דער ארדענונג וואס דא גייט פאר, יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א נקודה, יעצט איז געשטארבן אויכעט ראובן בראך. אונז האמיר געדאוונט אין קליימער אלע יארן אינאיינעם ביז מ'האט מיך ארויסגעווארפן, דאס הייסט ראובן האט מען נישט ארויסגעווארפן ווייל ער געט געלט פאר די זאליקא פארטיי, אבער אין שיטה אין די השקפה האט ער געהאלטן גלייך ווי איך, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט. למעשה איז אזוי, דער האט א זון, דער ראובן בראך האט א זון וואס ער רופט זיך דאוואזשנע, כ'ווייס פונקטליך יאוואזשנע, דאוואזשנע, כ'קען נישט די אלע נעמען, ווען ער רופט זיך פיטסבורגער רב וואלט איך געקענט עס נאכזאגן. איז דער יאוואזשנע דאוואזשנע איז געווען אין ארץ ישראל אין מירון פאר א יאהר אין די הייליגע טעג, איך האב אים געטראפן אין צפת און איך האב אים געוויזן ווי אזוי איך זע אויס אן א מנין, איך האב נישט וואו צו דאווענען, איך מוז קומען ביז ארץ ישראל, זאגט ער נחום איך עפן א שול איך זאג דיר צו דו'סט קענען זיצן ביי מיר מזרח, און ער האט מיך קיינמאל נישט גערופן נאך דעמאלטס, יעצט ווייס איך נישט צוויי זאכן קען געשעהן אדער האט ער נישט געעפנט די שול אדער האט מען אים געזאגט ער זאל מיך נישט רופן. אויב מ'האט אים געזאגט מען זאל מיך נישט רופן קאל מיך כאטש אפ לאמיך כאטש וויסן אז כ'דארף מיר זוכן ערגעץ אנדערש וואו צו דאווענען איז דער אמת איז ס'איז דא געווען א צוואה פון העלמעצער רב יענקי פעקעטע דער זון פון אהרן שייע און האט אנגעדרייט ס'איז בזיונות געווען ער האט נישט אוועק געגעבן פאר אים די סאו ס'איז אלעס איין שטיק ליגן יעצט איך האב געוואלט אז ראובן בראך זאל זיין העלמעצער רב וועסטו מיך פרעגן פארוואס דאך ווייל איך בין א פרענד מיט ראובן בראך אפשר וואלט ער מיך געלאזט דאווענען אין העלמעצער בית מדרש. נישט. יעצט אבער אז ער איז געשטארבן איז מיר שוין נישט קיין נפקא מינה, אבער קען זיין וועגן דעם איז ער געשטארבן ווייל ער האט עס צוגעלאזט, קען זיין העלמעצער רב האט נישט געוואלט אהרן שייע וואס ער האט געלאזט אז זיין טאכטער זאל חתונה האבן אזא גרושה וואס האט נישט געהאלטן קיין תנאים וואס מ'האט זיך אויסגענומען, קען זיין ער האט געוואלט ער זאל נישט זיין העלמעצער רב אהרן שייע נאר ראובן בראך, און אזוי ווי ראובן בראך האט נישט געפייט דערפאר האט ער אים געזאגט אויב אזוי דארף איך דיך נישט האבן, דא האט ער אים אויך אהיימגענומען כן יאבדו כל אויביך וואס טשעפ. יעצט איך וויל זאגן א שטיקל הספד אויף ראובן בראך, ראובן ביסט מיר געווען א חבר, טו מיר א טובה, איך זאג אפ אלע חברותא פון דער, איך וויל דיך בעטן, זיי מעורר רחמים אין הימל, גיי צום ברך משה און זאג אים, זאג זיי אז מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון קליימער, איך האב נישט וואו צו דאווענען שוין צען יאר, און מ'האט מיך ארויסגעווארפן פאר גארנישט, גיי ברענג דעם שמס חזקי ראזענבערג, הער זיין עדות וואס פארגעגאנגען אין קליימער זיי מאכן א תעמולה מאך א מאוומענט דאס זאל נישט דורך גיין שטיל ראובן איך מאך דיך א שליח און זאלסט מיר זיכער נישט קומען אין חלום זאגן איך שייד אפ מיט דיר אלע חברותות זאלסט מיר נישט קומען זאגן וואס ס'גייט פאר דארט און נישט וואס דו האסט ערלעדיגט ראובן ראובן ליטל דו יו נאו ווען דו האסט אפגעקויפט די חברה קדישא אז דו עס אמאל אליינס ברויכן. נאך א מזל סאטמאר האט א חברה קדישא און מען מאכט גראד שנעל א לוויה. ראובן ראובן האסט איבער געלאזט דא דיין שותף דיין ברודער דעם בראך זיי פאר אים א מליץ יושר ער זאל קענען אנהאלטן ווייל דער אמת איז היינט דער ריעל עסטעיט איז אזויפיל ווערט אז ס'לוינט זיך נישט צו באגראבן טויטע. עס האסטו נאר געטון ווייל דו האסט נישט געהאט אן אנדערע פרנסה, אבער סתם אזוי? ס'לוינט זיך היינט נישט. יעצט דעיס גייט צוריק פאר חסד של אמת אויכעט, פארוואס? ווייל חסד של אמת מאכט לוויות ביי ענק און טהרות ביי ענק, און אז טאמער ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל מאכן לוויות און טהרות, נו וואס וועט זיין מיט די אידן וואס זיי האבן נישט ווער ס'זאל זיי באגראבן? סאו זיי א מליץ יושר, אז ס'זאל שוין זיין בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן, און די צוויי גרויסע בהמות, אהרן און זלמן לייב זאלן זיך פעסטשטעלן, זיי האבן נישט געהאט אמאל א פעני צו זייער נאמען, זייער טאטע האט געמוזט אפטרייפענען גאנץ אמעריקע מיט טרייפות און מיט פאלטשע דין תורות, היינט זענען זיי ווערט יעדער א האלבן ביליאן דאלער מינימום, זאלן שוין מאכן שלום צווישן זיך, זאלן שוין אויפהערן זיך צו קריגן. און מענדעלע ראבער חזר זאל פארשטיין אז ער האט נישט געטארט אונטערשרייבן מיט די רבנים וואס האבן זיין טאטן באליידיגט, כאטשיג מ'האט אים איינגערעדט אז ער מוז עס טון, מ'האט אים געזאגט די מינוט ער טוט עס קומט משיח, נו מענדעלע ראבער, נו איז געקומען משיח, דו חזר וואס דו ביסט, ווען דו'סט אראפנעמען דיין גומי פון דיין ערווה, דו'סט אויפהערן נאכצולויפן אין אמסטערדאם שיקסעס. און דא אין די מקווה קינדער און בחורים, און דו'סט מאכן א פאנד פון צוויי דריי מיליאן דאלער צו היילן פאר אלע דיינע וויקטימס, דעמאלטס וועט קומען משיח. יעצט דאוואזשנער רב, כ'בעט דיך זיי מיר מודיע צו ס'איז בטל געווארן די גזירה, צו דו גייסט מיך נישט לאזן דאווענען ביי דיר צו צו יא, ווייל איך מוז דאך דאס וויסן, ווען נישט אפשר דארף איך פארן אויף. צוויי זיך באזעצן. די אמת איז אין קרוינהייטס קען איך אויך דאווענען זייער שיין ברייט זענען מיך מקרב זיי געבן מיר עליות כ'האב אבער מורא פאר נחמיה וועבערמאן מיט יעקב שמעון כהן זיי קענען מיר אפשניידן די בארד אה ניינניינניינניין נחמיה גייט שוין נישט שניידן קיין בערד הא נחמיה שניידט נישט קיין בערד אבער יעקב שמעון כהן דער משוגענער קען עס נאך טוהן איז במילא דארף איך וויסן יאוואזשנער רב דאוואזשנער רב כ'ווייס נישט ווי דו הייסט. ווי האלט מיר אונז? לאזטו מיך דאווענען ביי דיר? מאכסטו א שול צו נישט? דו געפעלסט מיר גאנץ גוט זאל זיין מיין רב, ווייל משוגע ביסטו כמעט אזוי ווי איך, נאך נישט אינגאנצן אבער באלד אזוי ווי איך, סאו דו האסט נישט קיין מורא צו רעדן, דו זאגסט דיין מיינונג, און נאך א זאך, כ'האב פעסטגעשטעלט אז דו ביסט א מומחה עצום אין באגראבן טויטע, ביסט ממש א מומחה עצום. דאודי האט מיר געזאגט אז נאך קיין איין טויטער נישט צוריק ארויס געקומען נאכדעם וואס דו האסט אים באגראבן. אין ארץ ישראל איז געווען א מעשה עפעס איינער איז געווען טויט ווייל אז ער איז געווען זעהט אויס נאר שיכור און האט זיך אנגעהויבן צו רירן נאכדעם ווען ער איז שוין געווען אין פריזער. הא-הא-הא שטעל דיר פאר ער האט גענומען זיך שרייען פון פריזער פון האספיטל. אבער ביי דיר האט מען נאך נישט געהערט דאס אז דו האסט איינעם באגראבן בלייבט ער דארט ביז תחיית המתים אדער קען זיין אויף אייביג ווייל נישט יעדער גייט אויפשטיין תחיית המתים. שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט ראובן בראך איך וויל מיך געזעגענען פין דער לעסט לוקס וואס הערט זיך ראובן איך וויל דיר זאגן גוד ביי פין דערווייטענס איך קען נישט צי קומען נאנט ווייל די רשעים האבן מיך ארויס געווארפן פין קליימער דא דא דער חסר דעה דער עלף פערד דער משוגענער אין דארטן דאווענט דער שטערן אין דיין דיין דער רב חזקל תשעה באב חזקל טייטלבוים ראובן דארפסט דאנקען דעם אייבערשטן אז ער האט דיך ארויס געשלעפט פין די שיל אפילו די ביסט אין קבר ווייסט פארוואס? ווייל דו האסט נישט געטאר דאווענען אין אזא שול, די שול איז א שול פון זנות, ס'גיסט זיך אין די מקווה זרע, און אויף יעדן בית כסא איז דא פול מיט זרע, אלע שקצים זענען דארט, און אלע זאליקא'ס נאנטע מענטשן זענען דארט, פשוט דו דארפסט דאנקען דעם אייבערשטן דו ביסט נישט א פארט פון דעם קלאב, און דארט איז דא ענזל שטערן איז דארט דא, שבתי קאהן'ס איידעם, אלע שקצים רשעים חזירים די דאווענען דארט, וויאזוי דו ביסט דארט אריין געפאלן ווייס איך אויך נישט. האסט געוואוינט אין די געגנט ביסטו געקומען דארטן ביז מ'האט געמאכט דעם קלאב פאר דעם גרעסטן בתי זונות. קען זיין וועגן דעם ביסטו אזוי יונג געשטארבן, האסט נעבעך אפגעפייגערט זייער יונג, ס'איז נעבעך א רחמנות אויף דיר. עס קען זיין וועגן דעם ווייל ראש השנה האסטו געדאוונט מיט חזקאל טייטלבוים און ער איז געקומען נאכדעם און ער האט בועל געווען זיין שוועגערין, איז סיי די תקיעת שופר און סיי די תפילות זענען געבליבן דא, סאו דער אייבערשטער זיצט נאך און ווארט אויף דיינע תפילות. און זענען נישט אנגעקומען האט ער דיך אהיים גענומען כ'וויל נאכאמאל בעטן סאקמער קאקמער ווארפטס ארויס חזקל טייטלבוים סיי פון פארלערנען הלכות נידה און אין די זעלבע צייט ווארפטס אים ארויס פון בית מדרש אלץ דיין אלץ דער שיינער איד איך געדענק נאך ס'פלעגט קומען דער שבת שירה מ'האט שוין געווארט אויף דעם שבת שירה דער בהמה איז צוגעגאנגען צום עמוד מהר א און אזוי געדאווענט וואו ס'האט געעקלט דעם עולם צו הערן. ביז ווילאנג ס'האט געהייסן ער איז אן ערליכער מענטש האט מען אים נישט געוואלט גארנישט טון, ער איז דאך א טייטלבוים, אבער היינט אז ס'איז נתגלה געווארן אז חזקאל איז א שייגעץ א נואף א חזר, פארשטיי איך בכלל נישט וויאזוי מ'מעג אים דארט האלטן, פארוואס? ווייל איך בין סאקמער קאקמער איך טרעט אויף די תורה? דעטס ראנג, אז מילא זאלי קאטיטוס איז משפחה, דאס איז א טייטלבוים און יענץ איז א טייטלבוים, אבער וואו דער עולם זאלן עס אפשטעלן? דארט איז די גרעסטע אומווערדיגע קלאב וואס זיצן אלע אין יענע שול. אלץ זאליס איינגעשטעלטע, יצחק שטערן מיט די אנדערע חברה, דאס איז א קלאב וואס דו דארפסט דאנקען דעם אייבערשטן אז ער האט דיך ארויסגעשלעפט פון דארט. שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. יעצט פארוואס איך בין אזוי גוט מיט דעם יאוואזשנער, איך ווייס ווי ער הייסט, יאוואזשנע, דאוואזשנע, איך ווייס נישט ווי ער הייסט, פארוואס איך בין אזוי גוט מיטן איז וועגן דעם ווייל ס'איז דא איינער יחיאל בראנער האט געטון צוויי עבירות, איינס איז אמאל אינמיטן א יום טוב האט ער מיטגענומען אן אייניקל פון עפעס א נפטר און ער האט זיך געשפילט מיטן, אין די קאר, דער זיידע האט געוואטשט אין די בעק, און אים זאג איך אייביג אן דעם יאוואזשנער, איך ווייס דאוואזשנער, זאלסט זיך נישט שפילן מיט די טויטע, און אויך נישט מיט די וואס זיי באגלייטן, סאו דער יחיאל איז געגאנגען האט זיך געשפילט מיט אן אייניקל פונעם נפטר, און נאכדעם האט מען מיר פארציילט אז מען האט אים אמאל געטראפן אין די חברה קדישא שטיבל אז ער האט געטאטשט א טויטן די ערווה, ער האט געוואלט זען צו ס'שטעלט זיך אים אויף צו נישט. סאו זאג איך אייביג אן דעם דאוואזשנע, זאלסט דיך נישט שפילן מיט משפחה פון די טויטע און נישט מיטן טויטן אליין, ער זאגט מיר אייביג יא חס ושלום חס ושלום, שוין אזוי זעמיר אונז געווארן פרענדס, אבער ער האט נישט מקיים געווען וואס ער האט צוגעזאגט, ער האט געזאגט ער וועט מיך לאזן דאווענען ביי זיך אין בית מדרש, ווייסטע וואס לאמיך נישט דאווענען לאמיך כאטש קענען הערן דארט קדיש און ברכי, עפעס. נאכדעם ווען כ'האב געזאגט די דרשה פון דראגס איז געשען אפאר וויכטיגע זאכן.

מיך הרג'ענען אין ארץ ישראל, מיין טיקעט צו פארן אויף צפת איז דאך שוין באצאלט, סאו וואט יו וואריד אבאוט? נאכדעם האב איך געזאגט דו זאלסט וויסן, איך האב אלעס וואס דו זאגסט איז ריקארדעד און ס'האט אויך ווידיאו, סאו ווי גייסטו יעצט גיין? זאלסט דיך אויסלערנען טעראר איז געשטארבן, דו קענסט מער נישט טעראריזירן מענטשן, יעצט איך האב א חשד אז ס'קען זיין אז אין בעלז איז אויך דא דראגס, יעצט מוצאי שבת נאכדעם ווי איך האב געזאגט די דרשה זאגט מיר איינער אזוי, אין וויזשניץ אין בני ברק איז אויך פול מיט דראגס. זאג נאר מיינסט עס ערנסט? זאגט ער יא. זאגט ער פונקט ווי הערש לייב הענדלער איז באוויסט צו זיין א שוויין פאר משכב זכר נאכצולויפן די וויזשניצער יונגלעך מיט די בחורים אזוי איז באוויסט האט מיר געגעבן צוויי נעמען אז זיי שטיפן דראגס קענסט ביי זיי קויפן וויפיל דו ווילסט ווען דו ווילסט. כ'וואלט געוואלט זאגן יעדן טאטן יעדן מאמען דו שיקסט א זון אין ישיבה מען זאל רעדן וועגן דראגס מען זאל מסביר זיין די דעינדזשער וואס דאס איז איף יו געט אדיקטעט טו איט, און טאמער איז דא א בחור וואס ער פושט דראגס זאלסטו שטיין ווייט פון אים, ווייל איינמאל האסט דאס שוין געקויפט האט ער דיך שוין אין זיין פאקעט, ווייל ער וועט זאגן העי קויפסט נישט מער, איך וועל פארציילן אז דו האסט געקויפט, מען דארף שטיין זייער ווייט פון די חברה, און ס'זעהט זיך אויס ס'איז נישט נאר אין די ליטווישע ישיבות און אין די מזרחי ישיבות. ס'האלט ביי חסידישע ישיבות אויך. דער מזרחי בחור גייט אמאל אין א גן החיות, מ'נעמט זיך אמאל אויף א טריפ, ס'שוין דא היינט די פרומערע ישיבות נעמען אויך שוין די בחורים אויף טריפס און אויף שבתון'ס, האבן זיי ווי זיי ווערן ענערדזשייזד צו האבן עפעס א סיפוק אין לעבן. אבער דער פרומער בחור, דער היימישער בחור, דער פון די חסידישע ישיבה, דער האט גארנישט. איז במילא אז ער האט גארנישט, איז דארטן שטופט זיך די דראגס אסאך בעסער. און אויסער דעם, אין די פרומע ישיבות, ווייסן זיי נישט וואס דאס איז, און איינמאל מען ווערט אדיקטעד איז מען אויף צרות אויף אייביג, ווייל מען טאר דאך נישט לערנען, עס איז דאך קעגן צניעות, און דער מאדערענער וואקסט אויף מיט דעם און ער ווייסט וועגן דעם, און די מאמע זאגט אים אן זאל נישט נעמען פון דעם שכן גארנישט און פון יענעם, און ממילא ביי זיי איז עס נישט אזוי אינפעסטעד. ווייל זיי וואקסן אויף דערמיט און מען ווארנט זיי. אוודאי פראצענטואל האבן זיי מער דראג עדיקטס ווי אונז, ווייל זיי זענען פראצענטואל פי כמה פון אונז, אבער. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, פונקט ווי מ'לערנט א קינד קראסן ביי די גרין און נישט קראסן ביי די רויט, מוז מען רעדן פון סעקשועל אביוז און פון דראגס, און ווער ס'טוט עס נישט איטס טו בעד אן יו ענד אן יור טשילדערן, כ'האב אויף זיי איין גרויס רחמנות, דערווייל האב איך ענק געוויזן אז עטס זענטס נישט געווען גערעכט אלע יארן און איך בין יא געווען גערעכט ברוך השם, ליידער, עניוועי, ס'האנדלט זיך יעצט אז אהרן זלמן לייב גייען מאכן שלום, ס'דא א איד א בהמה פון. בהמהלאנד, ער וואוינט אין קאליפארניע, ער הייסט ווייס, ער גייט אויסגעבן הער איך צען מיליאן דאלער פאר דעם, כ'פארשטיי נישט, קודם כל דער חילול השם איז דאך שוין געטוהן געווארן. דעם בעיסיק דעם חילול השם וואס מ'האט זיך נישט געקענט פארגלייכן דאס איז דאך שוין געפערטיגט, וואס האסטו שוין יעצט דעם יא שלום מאכן צו נישט, נאר מ'רעכנט זיך שוין זעהט אויס אויף נעקסטן דזשענערעישן, ווייל דער וואס דארף איבערנעמען זאליק'ן איז א חזיר וואס ער האט א מולדת בית א מולדת חוץ, און זיי זעהן אז ס'טויג נישט. געשעפט, און זיי ווייסן אז חיים הערש העט זיין א גרויסער קאמפעטישן, האט זיך אנגעהויבן יעדער בויעט זיך יעצט, מענדעלע חזר ווייסט דאך וואס מען האלט פון אים, וויל ער זיך אויך בויען, מענדעלע איך מיין זאלסט אונטערשרייבן נאכאמאל א חרם קעגן מיר, אפשר וועט דאס דיר העלפן דו חזר וואס דו ביסט, עניוועי איז במילא האבן זיי געקלערט אז זענען מיר אלע חזירים לאמיר מאכן שלום, איז ווי קומט אריין דא דער ווייס פון קאליפארניע? אז חזירים ווילן מאכן שלום, לאז זיי אליין מאכן שלום, זיי ווילן מער שלום וויפיל דו מיינסט. און נאכדעם, די מינוט ווען מען מאכט דא שלום, הייבט זיך דאך אן א נייע מלחמה, וואס גייט זיין אין מאנרא? מענדעלע ראבער וויל ווערן רב, און אהרן'ס איידעם דער חזר מייזעלס וויל ווערן רב, גייט זיך אנהייבן יעצט נאך א מלחמה פון צוואנציג יאר, ס'וועט קאסטן מיליאנען. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, דעם טעם פארוואס זיי מאכן יעצט שלום איז ווייל ס'איז דא מסירות, מ'האט צוגענומען פון אהרן די לאנטש פראגרעם, מ'מסר'ט איינער דעם צווייטן אזוי ווי מסירה וואלט געווען מותר לכתחילה, סאו די מסירות גייען עניוועי אנהאלטן אז די חברה וועלן קריגן גארנישט פון דעם ווייס'נס געלט, נאר עס זעט אויס אז דער ווייס האט נישט קיין כשר און קיין ערליך געלט. איז אזוי מוז עס אויסקוקן, און מען נעמט, דער סמך מם נעמט זיין געלט און ער טראגט עס אריין אין א משונה'דיגן צדקה וואס דאס האט נישט קיין שום ווערט, די מלחמה איז פאריבער, יעדער האט זיך עסטעבלישט, זאלן זיי יא לייגן לינס זאלן זיי נישט לייגן לינס, דער חילול השם איז דא מען האט געזען וואס אונז קענמיר, סא וואטס די ביג דיעל? דו גייסט זיך יעצט לאזן קאסטן פאר דעם געלט? ווער האט דיר דאס איינגערעדט? מ'וועט אראפנעמען די וואנט פון בית החיים, און וואס גייט זיין נאכדעם? די טויטע וועלן אויפשטיין? וואס גייט זיין? מ'וועט אראפנעמען און אז ס'יא דא א וואנט און אז מ'ליגט נישט אינאיינעם מיטן רעבן, ווען מ'האט אריינגעלייגט דעם סיגוטער האט דאך געשריגן און הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער אז מ'האט מטמא געווען די פלאץ. סאו אז בערי ווייס גייט געבן צען מיליאן דאלער איז די פלאץ אויס טמא? עקספלעין טו מי וואטס ריעלי העפענינג. נאר דאס איז עס, ווען א מענטש האט נישט קיין ערליך געלט פארדרייט אים דער בעל דבר דעם קאפ. און רעדט זיך איין ער טוט גאר א גוטע זאך, ווער זאגט ס'איז גוט ס'זאל זיין שלום? לאמיר גיין צו שטאט. אהרן גייט נישט ברענגען קינדער אויף ארץ ישראל ווייל ער זאגט ער גייט אין שיטה פונעם רבין, זלמן לייב ברענגט יא, יעצט אז ס'זאל זיין שלום וואס גייט זיין מיט די שיטה? די שיטה גייט ליידן? וואס גייט זיין? ס'גייט זיין אז יעדער וועט שוין טוען אלעס וואס מ'מעג? יעדער וועט אריינקומען אן א הויזן און אן א גאטשעס אין שול, ווייל אז ס'איז דא שלום מעג דאך שוין יעדער טון די זעלבע שייגעץ שטיק, און די שיטה וועט מען לייגן אין די זייט, און מ'וועט נאך דעם רעבן ארויסגראבן און שיקן אויף ארץ ישראל, און פארטיג. ווער זאגט ס'איז בעסער אז ס'איז שלום? און נאך א זאך, די די צוויי ברידער זענען בהמות אויב זיי מאכן שלום. די גאנצע געלט וואס ס'קומט אריין איז נאר ווייל ס'איז דא מלחמה. ווען ס'איז נישט דא קיין מלחמה קומט נישט אריין איין דיים. סאו וואס גייסטו האבן פון דעם שלום? וואס גייט זיין מיט דעם שלום? אהרן האט שוין נישט קיין כח צו קומען אויף ווילימסבורג עניוועי, דער מענטש וואס האט אים צוגעשטעלט די שול אויף ראש השנה האט שוין לאנג לאנג געפייגערט אן א גאטשעס, און דעטס איט, די געים איז אווער עניוועי. יעצט ווען מען וואלט זיך ווען געקריגט אויף ממשות צו די רבי האט אזוי געהאלטן אין שיטה צו אזוי, און יעצט מאכט מען שלום און מען איז מברר וואס די רבי האט געהאלטן, אבער מען האט זיך געקריגט פאר גארנישט, און מען האט זיך גערצחנט פאר גארנישט, און יעצט גייט אויך זיין גארנישט. ס'איז געווען אמאל, דער פאפא רב ברענגט עס, דער ויגד יעקב ברענגט עס, אין די הקדמה ברענגט ער אזוי, ס'איז געווען אמאל א עושר, ס'האט גענומען אן איידעם אויף קעסט, זאגט ער ער וויל פליישיגס יעדן טאג, פיין נאו פראבלעם, גענומען נאך אן איידעם, ער האט געזאגט ער וויל מילכיגס יעדן טאג, ממילא האבן די צוויי נישט געקענט עסן ביי איין טיש, ער האט געגעסן פליישיגס ער מילכיגס, האט מען געגעסן ביי צוויי טישן, מען קען לייגן א העקער, אבער מען האט געגעסן ביי צוויי טישן, די סוף איז געווען אז דער איד איז געווארן א יורד. און יעדער האט נאך ווייטער געגעסן ביי זיין טיש, עקסטערן טיש. שרייט דער איד צו די צוויי איידעמער, ווען איך האב דיר געגעבן פליישיגס און דיר מילכיגס, פארשטיי איך יעדער האט געגעסן ביי זיין טיש, אבער אז איך געב אייך ביידע טרוקן ברויט, ס'איז נישט מילכיג און נישט פליישיג, קענט עטס דאך שוין עסן ביי איין טיש. אויף וואס האט מען זיך געקריגט דא די גאנצע צייט? אויף שטותים מיט נארישקייטן? אויף אביסל פראפערטי אין די הונדערטער מיליאנס אוו דאלערס? וואס האט עס מיט דעם ווייס? ער מיינט ער טוט א גרויסע חכמה בערל ווייס ער געט יעצט אפאר טאלער זאלן זיי זיך ווייטער קריגן ס'איז נישט דיין ירושה און נאך א זאך די סיקריקן ארום און ארום מיינסט און דאס שטילשווייגן זיי גייען ווייטער מסר'ן זיי האבן זייערע וועגן ווי האט בורי די הענדלער געזאגט פארן סיגוט'ער האסט געטון אן עוולה האסט זיי געהייסן שלאגן ווייל זיי ווילן נישט שלאגן דו דארפסט זיי קענען אפשטעלן אז דו האסט זיי פארלוירן ביסטו אויך פארלוירן זיי האבן זיך געוואלט שלאגן זיי האבן זיך געשלאגן זאלן זיך ווייטער שלאגן. ווער קערט אים? די סיקריקן גייען נישט קערן צו עטס האטס געמאכט שלום, זיי גייען ווייטער אין די מלחמה און דעטס איט און יור נאט גאנע פיניש וויט דעם. זענען געקומען דעמאלטס ווען מען האט מיך געשטעלט אין חרם, מען האט מיך משוגע געמאכט, נאכדעם האבן זיי שוין געוואלט אפשטעלן ווייל זיי האבן געזען די רבנים פארן נישט גוט, יעדער רב איז א נואף א חזיר געטאטשט א שוועגערין א טאכטער. זיי האבן געזען אז ס'טויג נישט. איז בקיצור האבן זיי שוין געוואלט, זיי האבן געשיקט שלוחים מען וויל זיך לאמעך דיר עפעס מסביר זיין, אין סאקמער קאקמער איז נישט דא קיינער קיין באלעבאס, יעדער שייגעץ איז באלעבאס, יעדער קען זיך נעמען שרייען, דער סיגוטער געווען א מחותן מיט ר' משה'לע, האסט נישט ליב געהאט דעם שידוך קום נישט דאווענען, איז געקומען איינער האט זיך אויפגעשטעלט אינמיטן דאווענען, משה שיע הגר גיי ארויס פון דא. דו האסט נישט קיין קאנטראל אויפן עולם, סאו איך וועל מאכן שלום מיט דיר און וואס וועט מארגן דער צווייטער זאגן? דאס זעלבע איז דא אויך, דער בערי ווייס נעמט זיין געלט און ער שרייבט און לייגט עס ארויף על קרן הצבי, עס וועט קיינמאל נישט זיין דא און עס וועט נישט ברענגען קיין רעזולטאטן. א בהמה פון די שטאל איז ער. איך האב נישט קיין מורא עס אים צו זאגן ווייל איך נוץ נישט זיין געלט, איך ברויך נישט זיין געלט ברוך השם, און איך לאך פון אים. און איך זאג אים ער טוט די גרעסטע בהמישקייט וואס איז דא. די וואך איז דער שיעור אביסל קורץ ווייל כ'האב געוואלט מען זאל קענען הערן נאך אנדערע שיעורים, די וואך איז דא מערערע שיעורים, ס'איז דא א שיעור אויף ענגליש פון גייטסהעדער רב, וואס הרב צימערמאן וואס ער האט גע'דרש'ענט אין אוסטרעליע א דרשה, און ער רעדט דארטן וועגן איבערגעבן מאלעסטערס צו די פאליס, און ער אליין האט געטון הלכה למעשה, ער איז געגאנגען עדות זאגן קעגן הודרוס טודרוס גרינהאוז, דעם וואס מען האט איינגעזעצט אויף צוועלף יאר צו וויפיל. הערט עס אויס און איר'ט האבן הנאה, ס'דויערט כמעט א שעה, און ס'איז אויך דא זייער א פעסטער שיעור וועגן שובבים, וואס דאס דויערט בערך פֿינף און פֿערציק מינוט, און ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל עס אויסהערן, ממילא האב איך אביסל מקצר געווען וועגן די מלחמה קעגן פעדאפיילס, ועוד חזון למועד, א גוטן שבת און כל טוב.